פרק כ"ו, דוד האט פארשטאנען נאך די צווייטע מאל וואס ער האט געטראפן שאול און שאול האט שוין חרטה, ער פארשטייט שוין ער גייט זיך נישט סומך זיין מער אז שאול זאל חרטה האבן, ער פארשטייט אז הגם בעצם די ענד פון די פריערדיגע מעשה איז געווען אז שאול זאגט אים יא עשה תעשה וגם יכול תוכל, אבער למעשה איז עס נישט קיין זאך וואס מען קען זיך רעלייען אויף דעם, זיינע עבדים גייען נישט מסכים זיין, איז דוד האט מחליט געווען מען דארף טון עפעס א מער ענדגילטיגע שריט, מען דארף ארויסגיין אינגאנצן פון ארץ ישראל זיך טרעפן א אנדערע פלאץ ביז עד יעבור זעם ביז שאול וועט שטארבן דעמאלטס וועט ער צוריק קומען. און אזוי טוט ער, ער שטעלט זיך אויף און נעמט מיט זיינע זעקס הונדערט מענטשן און ער גייט אריבער צו אכיש בן מעוך מלך גת, די זעלבע אכיש וואס פריער איז ער געווען האט זיך געמאכט משוגע, יעצט אבער זעט עס דוד קומט מיט א גאנצע חברה, עס איז שוין נישט קיין סתם א משוגענע, האט ער געטראכט אז ער גייט זיך כאילו איבערגעבן פאר דעם אכיש, אנדערע ווערטער, דאס איז נישט קיין פשוטע זאך, ער גייט זאגן אז פון יעצט און ווייטער ארבעט ער פאר אכיש, ער גייט זיין א עבד פאר אכיש, ער גייט זיך לוחם זיין אויף זיין זייט, מיר גייען זען שפעטער די גאנצע מעשה אין די מלחמה צו עס איז טאקע אזוי געווען, אבער כאילו ער גייט מורד זיין אין די גאנצע, בכלל אין ארץ ישראל, ער גייט זיין ארבעטן פאר די פלישתים. און די פסוק זאגט אז עס איז געלונגען די פלאן, מען האט געזאגט פאר שאול אז דוד איז געגאנגען אין גת, ולא יסף עוד לבקשו, דאס הייסט ער איז שוין בכלל נישט אויף אונזער זייט, ער איז בכלל אריבערגעגאנגען צו די פלישתים, צו די גוים, עס איז געענדיגט מיט אים. צווישן שאול און דוד איז שוין מער נישט דא קיין מריבה, קיין. יעצט וואס אבער האט דוד געטון ביי אכיש? די פסוק וויל אונז זאגן, זאלסט נישט מיינען אז ער האט טאקע טאקע אריבערגעגאנגען געטוישט זייטן, יא א גאנצע צייט דוד איז געווען דער לוחם פון פלישתים, הכה דוד באלף שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, מיטאמאל ארבעט ער פאר אכיש? ניין, ס'איז געווען אויך א טריק, ער האט דאס געטון ווייל ער האט געדארפט סורווייוון, ער האט געדארפט אוועקלויפן פון שאול, אבער למעשה האט ער אזוי געטון פאר אכיש, ער קומט צו אכיש, ער זאגט פאר אכיש,

יעצט א יאר און פיר חדשים האט דוד געזעצן אין פלישתים, וואס טוט דוד? ער וואוינט אין ציקלאג, וואס טוט ער? ער איז דאך א לוחם, האלט זיך אין איין שלאגן מיט שונאי ישראל, וואס פלעגט ער טון? פלעגט גיין פושט זיין, ס'הייסט מלחמה האלטן מיט גשורי און גזרי עמלקים, די אלע שונאי ישראל מאז ומעולם וואס וואוינען דארט, פון פון שורה ביז ארץ מצרים, אזוי ווי ס'שטייט אין די פסוקים אין בראשית, יעדע מאל פלעגט ער גיין, כאפן עפעס א שטעטל, הרג'ן יעדע איינער, נישט איבערלאזן קיין איין מאן, קיין איין פרוי. גנב'נען זייער צאן און זייערע נכסים און נעמען פאר זיך. פלעגט ער קומען אכיש אדער שיקן א שליח אדער פלעגט מען אים זאגן די נייעס, נו וואס איז דא וואס דו האסט היינט געטון? האט ער געזאגט נו, היינט האב איך געגאנגען, פושט געווען, ס'הייסט זיך לוחם געווען מיט יהודה, ער האט געזאגט ליגנט פאר אים, האט ער אים געזאגט אנשטאטס די אמת אז ער האט זיך לוחם מיט די שונאי ישראל, האט ער געזאגט ער האט זיך לוחם מיט די יהודה, אזוי אכיש זאל מיינען אז ער איז אינגאנצן אויף זיין זייט, ער שלאגט זיך מיט זיינע אייגענע מענטשן. נישט אז נאר דעם, די פסוק זאגט ער פלעגט זאגן איך בין געגאנגען אויף יהודה אויף ירחמיאלי אויף קייני אויף די אלע גרופעס אבער אין קלארן יהודה. יעצט וואס איז געווען דוד'ס טריק? איז געווען אז ער איז געווען אזא אכזריות'דיגער לוחם, ער האט נישט איבערגעלאזט קיין איין לעבעדיגע מענטש, ער האט געבליבן א לעבעדיגע מענטש פון דעם שטאט וואס ער האט געשלאגן וואלט געקענט יענער צוריק קומען און זאגן אה דוד שלאגט בכלל נישט די יהודה ער שלאגט בכלל די עמלקים, ניין ער פלעגט הרג'ענען יעדער עמלקי, בלייבט נישט איבער קיין איין סורווייווער וואס זאל קומען פארציילן וואס איז אמת'דיג געשען, און דאס איז געווען דוד דוד'ס מהלך און כאילו שלאגט ער זיך פאר אכיש. דאָך נישט געוווּסט, פֿאַר דעם איז געווען אין ציקלאָג, האָט ער בכלל נישט געוווינט נעבן אים, נישט געזען וווּ ער גייט, וואָס ער טוט פּונקטלעך, ער האָט נאָר געוווּסט וואָס ער זאָגט אים. געזאָגט האָט ער אים, אַז ער שלאָגט זיך מיט יעדער איינער איקוועלי, מיט אַפֿילו מיט יהודה, דערווײַל האָט ער נישט אַזוי געטאָן. און אָכיש האָט געגלייבט. אָכיש האָט געגלייבט די מעשׂה, ויאמן אָכיש בדוד, לאמר, הבאש הבאיש בעמו בישראל, דוד האָט, אָכיש האָט געטראַכט, יאָ, דוד, זעט אויס וועגן די מחלוקת מיט שאול אָדער אַנדערש, האָט ער זיך צעקריגט מיט די ייִדן, ער איז אין גאַנצן אויף דער פּלשתּישער זײַט. מיר גייען זען אין דער נעקסטער פּרק אויך, האָט אָכיש ממש נעבעך געס געגלייבט, אַז דוד איז אויף זיין זייט. ווען די פלשתים האבן זיך צוזאם גענומען אכיש איז געווען איינער פון די מלכי פלשתים מלך גת סאיז געווען נאך שרי פלשתים און אפשר א מלך נישט קלאר וואס איז די שר וואס איז די מלך על כל פנים האט איז מען געגאנגען לוחם זיין האט אכיש געזאגט פאר דוד נו די קומסט מיט מיט אונז זאגט אים דוד יא אוודאי די ווייסט דאך אז איך שלאג מיך אויף דיין זייט. האָט אָכיש געזאָגט, אָקעי, און דו װעסט זײַן, מע קומט מיט, און דו װעסט זײַן מײַן שומר לראש, דו װעסט זײַן מײַן באָדיגאַרד. אַנדערע װערטער, איז מפֿרשים זאָגן, ער האָט געהאַ, פֿאַרשטאַנען, אַז דוד איז אױף זײַן זײַט, אָבער דאָך האָט ער געװאָלט, ער זאָל זײַן נעבן אים, דאָ האָט ער שױן נישט סומך געװען, אַז דוד װעט אין גאַנצן גײן ממש אין די פּלשתּישע מאַכט, און ער גײט זײַן זײַן שומר, ער קען אים היטן אױף אים, און ער װעט אױך היטן אױף אים, אױך נישט היטן אױף דוד, ער זאָל זײַן שומר ראש, זײַן באָדיגאַרד, װעט ער מאַכן זיכער, אַז ער גײט מיט אים.